טייערע ברידער, אונז האלטן דא פרשת וילך, תש"פ, שבת פאר ראש השנה, גייט זאגן סליחות, אזוי ווי ס'קומט אונז אויס, איז דאס שוין באמת די צווייטע מאל וואס אונז לערנען זוהר פרשת וילך, ס'הייסט היינט איז נצבים וילך, פאריאר איז געווען פלעין וילך, ס'איז געווען שבת שובה. ווייל למעשה אין די זוהר איז נישטא קיין זוהר אויף פרשת נצבים אפילו נישט אין די רעיא מהימנא און די אלע פלעצער וואס אונז האבן געלערנט די לעצטע פאר וואכן וואו ס'נישטא קיין עיקרי זוהר איז דא די אנדערע ספרים זוהר אויף די פרשה איז נישטא דאס אויך נישט אבער אויף וילך איז יא דא אפאר שטיקלעך וויכטיגע שטיקלעך זוהר וואס מען דארף באמת לערנען. מען האט שוין געלערנט אמת'דיג פאריאר די ערשטע שטיקל וילך, נאר אזוי ווי אזוי ווי די זוהר אליינס זאגט אסאך מאל און דאס איז א לשון אין תיקונים, כ'האב געזען לעצטנס כל אתר דמתחדשין רזין צריך לחזור עליה, יעדע מאל וואס ס'איז מתחדש א סוד, מתחדש א הבנה דארף מען איבער'חזר'ן, און נישט נאר איבער'חזר'ן די פרט, אזוי ווי אונז לערנען אין די תורה, כל פרשה שנשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. אונז זענען כסדר מסביר. ס'מיינט אז די די עיקר חיות, די עיקר חיות פון הבנת התורה איז ווען ס'ווערט א שלימות, ס'ווערט א, מ'פארשטייט מיטאמאל די גאנצע זאך. פארשטיין איין פרט, דאס איז איין זאך, אבער ווען מ'פארשטייט די גאנצע זאך, איז. די פרט וואס ס'איז נתוסף געווארן הבנה גיבט א נייע בליק אויף די גאנצע זאך אזוי באמת מ'ליינט אדורך די תורה יעדע יאר מ'קומט אן צו א צווייטע מאל מ'קומט צוריק יעדע מאל וואס אונז לערנען די תורה טוען אונז דאך באמת חזרה כ'מיין יעדע איינער וואס איז שוין מער ווי ניין יאר אלט האט שוין אמאל געלערנט אלע פרשיות אבער די חזרה האט אין זיך א גרויסע א גרויסע חיות אז די מען זעט אין די לשון הפסוק ויהי לתשובת השנה אז דא די יאר דרייט זיך ארום ס'איז די תשובה כביכול די יאר קומט צוריק צו זיך און די פרשיות התורה מיט וואס אונז ציילן אמאל די יאר יא מ'זאגט היינט איז זונטאג פרשת נצבים א וועג פון ציילן די יאר אפילו קומען אויך צוריק צו זיך און די חזרה די תשובה די סירקל וואס מען קומט צוריק, ס'געט א התחדשות, ס'געט א נייע אור, ס'געט א כאילו היום ניתנה. ס'איז וועגן דעם וואס איך וויל טון, איך האף אז מ'וועט עס קענען טון אסאך מאל אין די קומענדיגע יאר, טראכט צו מ'זאל נעמען א צווייטע ספר אדער לערנען עפעס אנדערש פון די זוהר, למעשה בלייבט פאר יעצט אז מ'לערנט זוהר און מ'לערנט ווייטער פרובירן אדער לערן די נעקסטע שטיקל אדער אפילו אסאך מאל יעדע יעדע דרוש יעדע ענין אין זוהר איז דאך זייער ברייט מען קען קוקן אויף דעם פון אסאך זייטן געווענטליך ווען איך לערן עפעס פאר ווען איך לערן עפעס כאפ איך אן די די ערשטע זאך וואס כאפט מיך כאפ איך אן די ערשטע זאך מער מער מובן וואס איז מער פארשטענדליך און מען לערנט די נקודה און. נעקסטע יאר וועט מען משלים זיין די חלקים וואס מען האט פארפעלט פון די פריערדיגע מאל, און נישט נאר משלים זיין נאר מען וועט קענען דורך דעם זעהן די שלימות הדברים, די פול פיקטשער, די גאנצע מאמר, די גאנצע פרשה וויאזוי מען שטעלט עס אוועק, און דאס איז א געוואלדיגע נייע אור, און דאס איז אמת'דיג, אזוי ווי אונז וועלן זעהן אין א מינוט, דאס אליינס איז א דרוש וואס מען זעהט אין די זוהר דא אויפן פרשה, יעצט אז מען פארשטייט עס אזוי מיטאמאל זעהט מען עס אז עס איז איינע פון די זאכן וואס ער רעדט וועגן. און ס'איז אויך אז אונז האלטן ערב ראש השנה. ס'איז א גרויסע חלק פון וואס מ'רעדט וועגן תשובה, און מ'רעדט וועגן בנין העולם, ראש השנה איז אפילו טיפער פון תשובה, ס'הייסט היום הרת עולם, אז מ'בויט זיך צוריק א וועלט, מ'בויט זיך פון דאס ניי א וועלט, לתשובת השנה, לתשובת העולם. איז די טייטש אז ס'איז נישט נאר דא א נייע פרט, נישט נאר דא. נאך איין יאר, נאך נאך איין טאג, נאך איין וואך, ס'איז דא נאך א גאנצע, יעדע מאל ס'קומט אויף סוף יאר ווערט עס ווי א גאנצקייט פון א יאר, ס'איז געווען א יאר תש"פ, און די יאר, פון די פון די כללית'דיגע בליק, פון די מער ס'איז טאקע גייט אפשר נישט אריין אפשר אין דיטעילס, אבער פון די כללית'דיגע בליק קען ווערן א נייע חיות, און. קען פארציילן א נייע מעשה, אונז האבן גערעדט אפאר וואכן צוריק וועגן מערער זיין אויף מעשות וועגן מען קען תשובה טון און נישט גלייבן א פריערדיגע מעשה, אבער מען קען מאכן א נייע מעשה אויך, מען קען קוקן בשלימות, און די שלימות דאס איז א אמת'דיגע סארט תשובה, א אמת'דיגע סארט בנין העולם, ראש השנה, מען טאר נישט מחדש זיין די עולם, ווייל די רבונו של עולם איז נישט מחדש את עולמו אויף לחינם אויף צו מאכן חזרת השיעור, ער איז מחדש אויף בשביל דבר שנשתנה בה, אזוי ווי ס'איז דא א דין אין תפילה, אז מעיקר הדין טאר מען נישט דאווענען צוויי מאל די זעלבע תפילה, ס'הייסט אויב ס'איז אין די זעלבע צייט, אויב ס'איז א צווייטע טאג איז שוין דא א נייע סיבה צו דאווענען, אבער אין די זעלבע צייט טאר מען נישט דאווענען צוויי מאל, נאר אם יכול לחדש בה דבר, לחדש בה דבר הייסט כ'האב א נייע בקשה, א נייע הודאה, א נייע ענין וואס להתפלל, אזוי איז אין די חידוש העולם, מחדש בכל יום, מחדש בכל שנה. ס'איז לא נשתנה אלא בשביל דבר שנתחדש בה, ס'מוז זיין א אם יכול לחדש בה דבר, אויב אינו יכול לחדש בה דבר איז קען זיין אז מ'דארף נישט מאכן א נייע וועלט, קען מ'קען בלייבן ביי די אלטע יאר. איז לאמיר לאמיר זאגן בקיצור בכלליות די מאמר אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויף פרשת וילך, און אביסל מער ברייטער ארומנעמען. אונז האבן אנגעהויבן וילך משה. וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מילא, ווייל איך קען נישט אריבער גיין די ירדן, יהושע וועט גיין, און ער וועט טון, חזקו ואמצו, און ער רופט יהושע, און ער זאגט אים טאקע לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תביא. און אזוי ווייטער, דאס איז די די התחלת הפרשה, פרשת וילך. אביסל שפעטער זעט מען נאכאמאל אפשר, ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות, א זייער שארפער פסוק, דער מדרש מערקט עס אן, די אייבערשטער זאגט פאר משה, ס'איז געקומען די צייט, קרא את יהושע, און והתיצבו באהל מועד ואצונו, איז לכאורה א חזרה, האט ער איבער געזאגט די ענליכע זאך משה האט געזאגט פאר די אידן אז יהושע עובר לפניכם, אתה תביא, והשם יהיה, און די זעלבע זאך זאגט די אייבערשטער איז מצווה, און נאכדעם שטייט א המשך הפרשה, ויאמר ה' אל משה הנך קם, קם העם הזה וזנה. און אזוי ווייטער ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מיר האבן געלערנט אז די וילך משה, ס'איז שוין א פסוק וואס איז אביסל מאדנע, ס'איז שווער צו פארשטיין וואו איז ער געגאנגען, פון וואו צו וואו, און בכלל די גאנצע דרשה וואס ער זאגט איז אביסל

און אזוי ווי אונז פארשטייען באופן הכי כללי, איז דאס די שאלה, די גרויסע שאלה, וואס הייסט מיתת משה? וואס מיתת משה מיינט דאך נישט נאר אז עפעס א רבי איז געשטארבן, משה איז די רבי, די תורה, און ווען ער שטארבט דאך די טייטש, נישט דא יעצט קיין תורה. מען האט מגדיר געווען לעצטע יאר מער קלאר וואס ס'מיינט די תורת משה, אזוי ווי תורה מן השמים, אזוי ווי מן מן השמים, וואס לגבי דעם יהושע הייסט כפני לבנה, ס'איז בכלל נישט נישט פשט אז ס'איז. די זע ענליך, ס'איז בכלל א גאנץ אנדערע מהות, ס'איז בכלל א גאנץ אנדערע זאך, לפחות אין די הוה אמינא, לפחות אין די קשיא וואס אונז פרעגן. און די וילך משה גיבט אביסל ארויס די די סיפור, די דראמא, די פאראדאקס, די קשיא, וויאזוי משה רבינו שטארבט און וואס טוט מען. און דאס אז משה רבינו שטארבט איז זיך אליינס א גרויסע סיפור, א גרויסע פרשה, היתכן אז ער שטארבט? פארוואס גייט ער נישט אריבער די ירדן, מ'האט געטראפן עפעס א חטא אמאל, ס'שטייט נישט דא די חטא אין פרשת וילך, פארוואס טאקע עס שטארבט משה רבינו? נישט קלאר בכלל צו ער האט טאקע געזינדיגט, צו עס איז געווען עפעס סתם בעלילה, אפשר איז עס סתם וועגן יהושע אפשר וועגן כניסה לארץ דארף האבן יהושע וואס איז עס גייט דא פאר? און די זוהר האט געעפנט מיט די פסוק אין סוף ספר ישעי' איז דא א מורא'דיגע פרשה, אזוי ווי אונזער כלל, איך וויל קוקן מער ברייט, און מ'קען קוקן די פרשה מער ברייט באמת. אזוי ווי אמת יעדע מאל וואס די זוהר אדער א מדרש ברענגט א פסוק דארף מען געדענקען די גאנצע פרשה אנישט פארשטייט מען נישט קלאר וואס ער זאגט. אין ישעיה פרק סג שטייט א תפילה אזא, מען דארף פארשטיין ווי ס'קומט דארט אריין, אבער ס'איז א תפילה אזא, די תפילה הייבט זיך אן חסדי ה' אזכיר, איך דערמאן חסדי ה', און בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם, כסדר האט די אייבערשטער אים געהאלפן, און למעשה והמה מרו ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב, כביכול דער אייבערשטער איז געווארן א אויב פאר די אידן, אבער ער בעט כאילו, אדער לכאורה בעט ער, אדער ער זאגט, ויזכור ימי עולם משה עמו, און ער געדענקט די טעג וואס איז געווען פון אייביג, פון ימי עולם, וואס משה עמו, איה המעלם מים. אסרו את צאנו איה אשתום בקרבת ריח קדשו נפרק כאילו ווי איז די ניסים וואס מ'האט געזען אין זמן פון משה רבינו ווי איז די און ער זאגט ווייטער מולך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לס ל שם עולם מוליכין בתהומות כסוס במדבר לא יקו שלי כבהמה בבוקו תירא און אזוי ווייטער כעין הגד ק עמך לעשות לך שם תפארת און

דא רעדט זיך אין א זמן הגלות, אדער א זמן וואס ער זאגט נבואה אויף א גלות, אדער ווי אזוי מען זאל פארשטיין פונקטליך. און דער נביא, דער מתפלל, ער געדענקט ימי עולם, ויזכור ימי עולם משה עמו, און ער וויל באמת צוריק, זאל זיין חדש ימינו כקדם, זאל זיין די, די סארט, וה' הולך לפניהם יומם מוליך לימין משה זרוע תפארתו די אייבערשטער געבט זיין זרוע תפארתו וואס איז אמת די די אזוי ווי ס'שטייט וה' הולך לפניהם ווי אזוי גייט ער אוודאי מיט זיין רעכטע האנט גייט ער לימין משה און ער פירט די אידן און זיי גייען אדורך די וואסער און די מדבר און די און די די אומות און די גוים שטערן נישט דאס איז ממש א געוואלדיגע השגחה א געוואלדיגע אהבה און וואס ווי זענען אונז היינט איה קנאתך וגבורתך און די אלע זכות אבות כביכול אברהם לא ידענו ישראל לא יכירנו, עס איז זיי האבן נישט אויף וואס על מי לסמוך נאר עפעס אויף די אויף די זיכרון נאר עפעס אויף די אתה הוי' אבינו גואלנו מעולם שמך. אין אנדערע ווערטער אין די פרשה אזוי ווי אין פרשת וילך קענסטו זעהן סיי דארף מען זעהן סיי די גדלות סיי די מוליך לימין משה די בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם די געוואלדיגע אהבה די געוואלדיגע חביבות די מצב וואס איז געווען דור המדבר בתחילה ווען ס'איז נאך געווען גוט אלעס און אויך וואס איז געשען שפעטער און ווי מ'בענקט זיך נאכדעם און מ'כאילו מ'בעט אדער מ'זאגט צו כאילו איז דאך א נביא אז ס'וועט זיך דערמאנען ויזכור ימי עולם משה עמו. באמת די מדרש סוף סוף די סדרה זאגט טאקע גייט ער דורך די מעשה פון יהושע האט איבערגענומען פון משה און פארוואס און ער פירט אויס אז כיוון שקיבל עליו למות משה רבינו האט נישט געוואלט שטארבן מען וויל נישט שטארבן קיינער וויל נישט שטארבן און משה האט זיכער נישט געוואלט שטארבן משה רבינו זאל שטארבן איז א חורבן עולם נישט סתם. און מ'וועט זעהן פונקטליך פארוואס טאקע איז ער געשטארבן, וואס עס שטייט אין די מדרש און ווי די זוהר לכאורה איז עס מפרש, אבער צום סוף זאגט ער, די נאכדעם וואס משה קיבל האט שוין משלים געווען מיט דעם אז ער גייט שטארבן, התחיל הקדוש ברוך הוא מפייסו, די אייבערשטער האט אים אנגעהויבן צו מפייס זיין, די אייבערשטער האט געזאגט, חייך בעולם הזה הנהגת את בני אף לעתיד לבוא על ידך אני מנהיג אותם, אזוי ווי ס'שטייט, ויזכור ימי עולם משה עמו, ס'הייסט די די הבטחה וואס די מדרש איז מפרש איז אז כי לעתיד לבוא אפשר ימות המשיח איז משה צוריק איז משה ווייטער ימי עולם ויזכור ער וועט זיך דערמאנען ימי עולם משה עמו און ער וועט ווערן צוריק די די מנהיג ישראל די רבי פון די אידן. און דאס דארף מען ארויסהאבן וואס איז די וואס איז די נחמה כאילו וואס איז די טאקע די תשובה. קודם לאמיר זעהן זאגט די זוהר וואס איז טאקע די מצב פון משה רבינו וואס איז די שלימות פון משה רבינו און וואס איז וילך משה ווי ס'הייבט אן צו הינקען די שלימות ער דארף שטארבן שלימות פון משה רבינו באמת איז די שלימות המצב וואס איז געווען אין דור המדבר, מען דארף הערן אז משה רבינו איז נישט קיין מענטש אליינס, און די זוהר זאגט אז די טייטש פון די פסוק מוליך לימין משה זרוע תפארתו איז אז צו די רעכטע זייט פון משה איז געווען אהרן, דאס הייסט, משה רבינו, על פי זוהר הייסט ספירת התפארת, דער מיטל, דער עמודא דאמצעיתא, די מיטלסטיגע עמוד, ער גייט לפנים, ער איז די תורה, איז אלעס גלייך, אלעס שטימט, אלעס איז דרך הישר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. און דאס הייסט די סדר המרכבה, דאס הייסט דאך שם די כביכול די שם הוויה, די סדר המרכבה וואס על שם דעם הייסן די אידן בני בכורי ישראל אויף דעם זאגט מען ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז ס'איז דא משה אז ס'איז דא די תורה די ספירת התפארת, אבער נישט נאר דאס, ס'דא. אזוי די זוהר זאגט דריי דריי ברידער אזוי ווי די גמרא זאגט שלש מתנות טובות האט די אייבערשטער געגעבן פאר די אידן בזכות על ידי שלש אחים די דריי ברידער די דריי צדיקים משה אהרן און מרים וואס מען קען זיי זען אזוי ווי משה אינמיטן אהרן אויפן רעכטע זייט מרים אויפן לינקע זייט דריי הענט כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. יא און ס'איז טאקע מ'זעהט טאקע דארט ווייל אהרן איז געווען אויפן רעכטע זייט אהרן וחור תמכו בידיו חור איז דאך דער זון פון מרים. נישט ממש. אהרן אבער על כל פנים אהרן און חור זיי זענען אויף די צוויי זייטן אזוי ווי אהרן און מרים און דאס איז די סדר עס איז דא פון דריי זייטן לימין משה איז דא אהרן לשמאל משה איז דא אזוי זאגט נישט ממש דא אבער לשמאל משה איז כאילו מרים און דאס איז א דאס איז א מהלך דאס איז דאס איז די תורה אין אנדערע ווערטער דאס איז די טייטש זאגט די מסביר די ראדזינער רבי דאס טייטש איז דא כח אז א מענטש האט כח דאס איז א זאך עונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו וואס הייסט בכל כחו בכל כחו איז די טייטש דער זוהר זאגט א אימעדזש אויף דעם אז בכל כח מיינט מיט ביידע הענט, הייסט יעדע האנט, א האנט הייסט א יד, י ד, מ'קען אויך זעהן ס'איז דא פֿערצן פרקים אין די האנט, פֿערצן דזשוינטס, פֿערצן שטיקלעך, דאס הייסט א יד, און צוויי פון זיי איז אַכט און צוואַנציק איז כ ח, דאס הייסט מיט צוויי הענט, דאס הייסט כח, דאס הייסט אז ס'איז פיל, און דער זוהר זאגט נישט נאר דעם נאר די מילוי המילוי פון די שם הוויה, פון די שם מה, איז. כ ח כ ח אותיות אז קענסט קוקן ס'דא פֿיר אותיות נאכדעם ווערט עס צען נאכדעם מ'גייט נאך ברייטער ווערט עס אַכט און צוואַנציק ס'הייסט אזוי ווי דו קענסט קוקן אויף א האנט צוויי הענט ס'דא פֿינף פינגערס אויף יעדעס נאכדעם מען גייט נאך טיפער נאך נאך מער בפירוט איז עס דא פֿערצן פֿערצן שטיקלעך אויף יעדע האנט און מיט די גאנצע איז עס אַכט און צוואַנציק דאס הייסט כח דאס הייסט א לעבעדיגע מענטש דאס הייסט א מצב פון והשם הולך לפניהם, ס'דא זיבן ענני הכבוד, און ס'דא א מן, א באר, און א, און א, א, נו, און ענני הכבוד, די אלע דריי זאכן, די אהרן, משה, מרים, די גאנצע זאך פארט, דאס הייסט, דאס הייסט א ריכטיגע שלימות, דאס הייסט חיים, דאס הייסט כח, ועתה יגדל נא כח השם. יעצט וואס איז געשעהן? יעדער איינער ווייסט אונז האלטן דא פון פרשת וילך, אהרן און מרים זענען שוין נישט דא. מ'רעדט יעצט בעיקר פון אהרן, אונז ווייסן דאך דאס אויף דעם איז דאך די הדגשה פון די גמרא דארט, אז וישמע הכנעני מלך ערד כי גוע אהרן, ער האט געזעהן ס'איז נתגלה געווארן די ענני הכבוד. ס'הייסט אז ס'איז דא דא א גרויסע חולשה שוין.

יעצט דאס וואס זיי זאגן אז אלעס קען צוריק ווערן בזכות משה דאך די טייטש, ס'איז אמת, אמת, מ'קען טאקע אלעס צוריק מאכן בזכות משה, אבער קיין הענט און קיין פיס האט עס שוין טאקע נישט. ווייל די גאנצע איידיע פון האבן אהרן און מרים איז אזוי ווי אונז זאגן, עס דארף זיין התפשטות, עס דארף זיין א שלימות, עס דארף זיין א גאנצע מעשה. ס'איז אמת אז מ'קען קוקן אזוי ווי אין די נקודה הפנימית, קענסט קוקן אין אין א מענטש'ס מח אליינס, א מענטש'ס הארץ אליינס און זאגן יא ער האט נאך א גוטע הארץ, ער מיינט נאך גוטס, נאך ס'איז נאך דא עפעס א קלארקייט אין זיין קאפ, יא דאס איז דאס איז טאקע א אוודאי איז דאס די שורש, דאס איז די לב, די השכלה. אבער פון דעם דארף דאך ארויסקומען א הענט מיט א פיס, א מענטש וואס מען זאגט כאילו ער האט מגע כביכול די הענט און פיס, און אבער למעשה די אלע כח האט ער נאך אין זיין מח, ער האט נאך די אלע כח אין זיין הארץ, ער האט נאך די אלע חשק, יא יא ס'איז זייער גוט, ס'איז עפעס א נחמה פורתא, מען קען מחזיר זיין די ענני הכבוד אויך, און די באר אויך, בכח משה. אבער דאס גייט שוין נישט, ס'שטייט, ס'איז אביסל אזוי ווי, אויף דעם זאגט די זוהר, עס שטייט וילך משה, וויאזוי גייט ער, יא ער גייט אזוי ווי ס'שטייט א פסוק, וילכו בלא כח לפני רודף, ס'איז א פסוק אין איכה, ער גייט אבער אן קיין כח, אן די כח, וואס אונז זאגן, אן די ועתה יגדל נא כח, אן די גרויסע כח, ס'איז אזוי ווי, אזוי ווי ווען ידיו של משה זענען אראפגעפאלן דארט ביי די, ביי די מלחמת עמלק, ער גייט שוין אן כח, ער גייט שוין אן, אין אנדערע ווערטער ס'איז כביכול נבלע געווארן אלעס אין די, אין די שורש, אין די נקודה. די פשוט'ע נקודה וואס פון דעם, אבער דאס הייסט נאכנישט חיים, ס'איז אזוי ווי א מענטש האט עפעס א קיסטא דחיות, עס איז דאך געבליבן עפעס לעבן, אבער דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין לעבן, די עיקר לעבן איז דאך מען איז נישט סטאק אין עפעס איין פרט, אין עפעס איין דיוק וואס אין דארט קען מען טרעפן אלעס, מען דארף קענען טאקע זיין אלעס. איז דאס איז די, דאס איז די פרשה פון מיתת משה, אונז האבן געלערנט. אז די תירוץ אויף דעם, די תירוץ אויף דעם איז צו טון מיט די ענין וואס משה הייסט פני חמה און יהושע הייסט פני לבנה. און וואס הייסט פני חמה? אזוי ווי די מאן, לחם מן השמים, הייסט עס איז אזוי ווי די זון, ס'שיינט, די זון איז כולל, די זון האט אזוי שטראלן וואס קומען ארויס אויף אלע זייטן, דאס הייסט אהרן און מרים, די אלע זאכן, דאס הייסט, משה האט געזאגט אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה איך דארף די אייבערשטער אליינס איך דארף נישט קיין מלאך איך דארף נישט קיין שליח די אלע זאכן. ווען ס'איז געקומען משה צייט צו שטארבן איז כאילו די שמש איז נישט שקעה חמה קיין שקיעת החמה און די אמת קוק אין די מדרש וועסטו זען אין די מדרש רעדט ארום באריכות אז די טאג, די טאג, די טאג האט זיך, ער זאגט א פסוק אם לא בכיתי לקשה יום, די טאג האט זיך נתקשה געווארן כנגד משה אז ער וויל נישט, ער גייט נישט היינט שוקע זיין ביז משה רבינו שטארבט נישט, דאס הייסט משה רבינו כאילו געזאגט איך גיי נישט שטארבן, ער גייט לערנען א גאנצע טאג, ער גייט שרייבן דרייצן ספרי תורות, אזוי ווי דוד המלך דארט, און ער גייט נישט שטארבן, עס האט נישט געהאלפן, פארוואס? ווייל אזוי ווי דער טאג דארף קומען צו ענד, משה רבנו איז דער טאג, משה רבנו איז דער שמש, ס'איז טאקע פֿערציק יאר, מאה ועשרים שנה, פֿערציק יאר האט די זון געשיינט, אבער א זון קען נישט שיינען אויף אייביג, די לבנה דארף קומען צו שיינען. עס איז געקומען די צייט פון יהושע, דאס הייסט, נעם יהושע, ויצו את, קרא את, חזק ואמץ, ער געבט פאר דעם חיזוק, און דער אייבערשטער זאגט אים שפעטער, קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו נעם די די פני לבנה און איך וועל אים געבן די איך וועל אים געבן די מצוה איך וועל אים איך וועל אים געבן יעצט דא דא עד כאן האבן מיר באמת געלערנט שוין. דא דא איז די די זוהר גייט אריין אין א ענין, זאגט רבי שמעון אז די די זאך הייסט יש נספה בלא משפט, עס איז דא א פסוק אין ספר משלי, א שווערע פסוק אביסל, די פסוק זאגט רב אוכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט, עברי טייטש איז ס'דא אסאך די ניר ראשים, ס'הייסט די ניר הייסט די חרישה, די חרישה פון די ראשים פון די ארעמעלייט קען זיין אסאך, מצד שני איז דא א נספה בלא משפט, עס איז שווער צו פארשטיין רש"י מוטשעט זיך דארט וואס איז די קאנעקשאן פון די צוויי האלב פון די פסוקים. ס'איז משמע אז עס איז עפעס א המשך פון די ענין פון משלי וואס האט צו טוהן אז ס'דא אמאל א ארעמאן וואס האט טאקע אסאך אבער ווייל ער גייט נישט במשפט ער ווייסט זיך נישט וויאזוי צו פירן מיט זיין תבואות ווערט עס נספה ווערט עס פארלוירן ווערט עס גייט צעגייט עס. די גמרא אין מסכת חגיגה. יא? מסכת חגיגה זאגט די גמרא אז רב יוסף ווען ער איז געקומען אנגעקומען צו די פסוק האט ער געוויינט פארוואס אז ער האט פארשטאנען די פסוק הייסט יש נספה ס'דא א מענטש וואס שטארבט בלא משפט אן קיין גערעכטיגקייט דאס איז א גרויסע בכיה דאס הייסט די פסוק זאגט אז ס'דא אמאל אזא זאך, און באמת די וועלט דארף זיין גערעכט, די וועלט דארף זיין לפי מדת הדין, לפי שכר ועונש, עס איז דא אמאל מענטשן וואס זיי שטארבן, עס איז נישט גערעכט, עס איז נישט געווען גערעכט, עס איז געווען צו יונג, עס איז געווען נישט געזינדיגט גענוג, פארוואס איז ער געשטארבן? דאס איז די וויינט ער. פרעגט די גמרא, עס קען דען זיין אזא זאך, מי איכא דאזיל בלא זימניה, איז דא עפעס א מענטש וואס שטארבט בלא משפט, לכאורה יעדע איינער איז דאך דא מי בקיצו מי לא בקיצו, אלץ איז נגזר געווארן, ווי קען זיין אז א מענטש זאל שטארבן כאילו שלא במשפט, שלא במידת הדין, אין מיתה בלא עון, זאגן אונז אמאל. זאגט די גמרא אין, יא, ס'איז דא אזא זאך, די גמרא ברענגט א מעשה, רב ביבי בר אביי פלעגט זיך דרייען מיט די מלאך המוות, גיי ווייס וואס דאס מיינט, האט ער געזען ווי די מלאך המוות זאגט פאר זיין שליח ער זאל ברענגען מרים מגדלא שיער נשייא, איז ער געגאנגען און געברענגט א צווייטע מרים וואס הייסט מרים מגדלא דרדקי, געזאגט. ס'איז נישט די, און זאגט, קען נישט צוריק געבן, מ'וועט עס, מ'וועט נישט שוין הרג'נען סיי ווי, און די גמרא איז מפרש דארט אויף אויף אזא אופן, האט ער געדארפט טרעפן א תירוץ, זי האט עפעס געטון עפעס א דבר שיש בו עפעס א שטיקל סכנה, האט זיך מלאך מוות אנגעכאפט אין דעם, און איר געכאפט און געהארגעט. און גייט דארט אריין וואס געשעהט, ווי ס'קען זיין, אויב ס'איז נאכנישט געקומען איר צייט, נו, האט איר באהאלטן כאילו פון די מלאך דומה, דעמאלטס די צוריק שיקן, ס'איז א פלא'דיגע מעשה, וואס דאס מיינט די מלאך דומה די גאנצע שמועס. נאר וואס מען קען זעהן דארט פון דער גמרא על כל פנים איז אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט נספה בלא משפט, אז ס'דא אזא זאך אז כביכול דער מלאך המוות איז דאך אזויווי א כח הדין א כח הרע, און אמת מ'האט גוזר געווען מן השמים אז די מרים מגדלא נשייא זאל שטארבן, ער האט עפעס נישט געהערט גוט, ער האט געהערט מרים מגדלא דרדקי, און זיין טעות איז אויך שוין נתקיים געווארן. מ'דארף פארשטיין אז. איז אמת'דיג א גרויסע חקירה, ס'איז אין הלכות שכר ועונש צו מ'קען פארשטיין אזא זאך, אבער מ'דארף פארשטיין אז די מציאות פון די וועלט איז זיכער דא אזא זאך. אזוי ווי רב יוסף האט געוויינט אז יש נספה בלא משפט, אנדערע ווערטער, אזוי ווי מ'גייט אמאל צו א לוויה פון א מענטש, אמאל פארשטייט מען פארוואס איינער איז געשטארבן כאילו, וואס שפעט ער איז שוין געווען פינף און ניינציג, כ'זאג נישט אז מ'דארף שטארבן, אבער ס'איז פארשטענדליך, אדער איינער געהאט עפעס א לאנגע מחלה, אדער איינער. איך ווייס ער געהאט א קאר עקסידענט, איך ווייס ער איז געפארן איז געווען שיכור, שוין מען פארשטייט ס'איז נספה במשפט, געטון עפעס א אומריכטיגע זאך און געשטארבן, לאמיר זאגן אפשר איינער וואלט מחלל שבת געווען אראפגעפאלן פון דאך, איך ווייס עפעס אזא גלייכע משפט מען קען פארשטיין. ס'דא אבער א נספה בלא משפט, וואס הייסט נספה בלא משפט? קענסט זען למשל איינער, א גוטע משל א היינטיגע משל פון נספה בלא משפט איז, און די זוהר זאגט עס אין אנדערע פלעצער ממש אויף דעם, נישט נאר נישט נאר א משל, אזוי ווי מען זאגט היינט, קוקט אין די צייטונג די וואך זעט מען שטייט ר' כך וכך האט זיך מורא'דיג נזהר געווען, מען האט געזאגט אז ס'דא א מגיפה פון קאראנע, אז ער האט קיינמאל נישט עובר געווען אויף די הלכה פון די. פון די געזונט, זיך געגאנגען אין מאסק און זיך געהיטן פון מענטשן און כל זה לא עזר לו, ס'האט זיך נישט געהאלפן, איכשהו האט זיך אנגעכאפט נעבעך די מגיפה אויכעט, פונקט איינמאל האט ער געדארפט ארויסגיין האט ער געדארפט עפעס טון און ער איז געשטארבן, ס'דא א לוויה. דאס הייסט ממש נספה בלא משפט, דאס הייסט. ס'איז נישט פעיר, ס'איז נישט ריכטיג. ריכטיג ווען ס'וואלסט געזאגט כאילו ווען יענער וואלט זיך אליינס ממש געגאנגען און געטאנצן אין פייער, געגאנגען א מקום סכנה, ער ווייסט אז ס'איז א סכנה, שוין. ער קען נישט האבן קיין טענות צו קיינעם, ס'איז נספה במשפט. און דאס הייסט נספה בלא משפט. כאילו, אין אנדערע ווערטער, וואס הייסט מלאך המוות? וויאזוי מ'זאל פארשטיין אין די די מלאך שבו איז דאך טייטש אז דא אזא כח הרע, מ'קען עס רופן א וויירוס, מ'קען עס רופן א א כח המשחית, א כח ה. ממית, און באמת האט ער א חק, ס'שטייט אין די חק גיי נאר צו דער וואס היט זיך נישט, כאילו, לכאורה. ס'מאכט זיך אמאל, מתוך א טעות כאילו, דער מלאך המוות האט געמאכט א טעות, ער האט נישט געמיינט אים, ער האט געמיינט א צווייטן וואס הייסט די זעלבע נאמען, און נישט געקוקט די לעצטע נאמען, עפעס א קמצא בר קמצא מעשה, מרים ומרים מעשה, און ס'האט זיך אנגעכאפט אין אים.

דאס איז נישט קיין מענטש, אוודאי עט ליסט רוב מאל מ'גייט דאך נאך רוב, מ'גייט דאך דאס איז פשוט סדר העולם, סדר המשפט. אבער ס'איז דא אזא אזא מצב וואס די מדת המשפט איז נעלם, דאס הייסט בלא משפט, די מדת המשפט איז כאילו בהסתרה. און וואס הייסט דאס הייסט אין די גמרא אמאל א שעת רתחה, מלאך מוות בעיר, א מגיפה שטייט אין מסכת בבא קמא הייסט אזא זמן, אין די זמן דעמאלטס קוק יעצט קוקט מען שוין נישט אויף רוב, יעצט קוקט מען, ס'קען זיך מאכן, יא געווען גערעכט ביסט נישט געווען גערעכט, ס'איז ס'איז איינמאל געווען און ער האט שוין געכאפט. און אוודאי אזוי ווי מען זעהט דא, אזוי ווי מען זעהט טאקע אין די משל און די נמשל, ס'איז נישט מעדזשיק, נישט נישט אז ער איז געשטארבן, ער האט טאקע געשטארבן ווייל ער האט זיך אנגעכאפט פון די וויירוס פון די איין מאל, אבער איינמאל ממש א קליינע חטא, א קליינע זאך, ווען איך זאג חטא, מ'זאל נישט פארשטיין אז. אויך אין בריאות גייט דאך געווענטליך די וועלט נאך רוב, נישט נאר אין די עולם השכר ועונש פון רוחני פון מצוות, עס איז ממש אזוי ווי די עולם פון שכר ועונש גשמי פון פון מען היט זיך די געזונט, נארמאל א מענטש מען זאגט מען דארף עסן געזונט, נו אז איינמאל עסט א מענטש נישט געזונט געשעט נישט גארנישט על פי רוב, די וועלט ארבעט דאך מיט אזעלכע כללים פון רוב, ארבעט דאך מיט אזעלכע כללים וואס איז מען קען עס רופן משפט, עס איז גערעכט, יא אוודאי אז איינער וועט עסן נאר גאלע א גאנצע יאר מסתמא וועט ער נישט. זיין זייער געזונט, ווען איינער עסט אמאל אמאל גאלע פאר א קידוש, נו, ער'ט סערווייוון, ס'איז דאך יושר, גאנצע וואך עסט ער געזונט, ער עסט אביסל קידוש, נו, וואס קען שוין זיין? אבער אין אזא סארט זמן, ווען די גאלע איז געווארן אנגעשטעקט פון עפעס א מגיפה, גייט דאך נישט העלפן די אלע תירוצים, זיין איין מקום, איין פתח פאר די מלאך המוות צו קומען, א טעות אין די נאמען, האט אנגעהויבן די זעלבע נאמען, שוין שוין פארכאפט, דאס הייסט א נספה בלא משפט, דאס איז די עברי טייטש, און באמת, און געלערנט אמאל. וועגן דעם איז דא א טיפע חכמה און א חלק פון די ענין פון ראש השנה בכללות, מען זאגט מ'זאל זיך מתגבר זיין על השטן, לערבב את השטן, מ'דארף פארשטיין צו מ'וויל יא צו מ'וויל נישט, איך וואלט אויך נישט געוואלט איך זאל זיין בכלל אזעלכע מצבים פון לא משפט, די וועלט אבער איז יא אזוי, אסאך מאל מענטשן וויל האבן אזא אמונה, אז מען קען גלייבן אין אחדות הבורא, מען קען גלייבן אז אלעס איז בצדק ובמשפט, יא דאס איז א געוואלדיגע אמונה, אבער קיין טיפש טאר מען נישט זיין. אין די וועלט זענען דא זאכן וואס זענען ארבעטן בלא משפט. יעצט וועסטו פרעגן צו באמת לאמיתו, איך ווייס, מען דארף מעיין זיין אין יענע עולם, דאס איז די עולם אמת לאמיתו, אבער אין די עולם הזה, אין די עולם וואס אונז פארשטיין, וואס דער אייבערשטער האט אונז געלייגט כדי אונז זאלן לעבן לפי גדרי לפי הלכות התורה לפי הלכות העולם הזה, איז דא לא משפט, ס'איז דא מצבים פון לא משפט, אדער אזוי ווי מ'קען מ'קען זאגן אלעמאל די גמרא זאגט דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם הייסט אז איינער האט מוליד געווען ממזרים, וואס זענען די קינדער שולדיג? יא, זענען טאקע נישט שולדיג, אבער דאס איז א עולם. מצד גדרי עולם הזה, מצד די אילוצים, מצד די קאנסטרעינטס פון עולם הזה, איז נישטא קיין גוטע עצה פאר דעם, די קינדער גייען ליידן כל ימיהם ווייל זיי זענען ממזרים, וויפיל מען קען, אפשר אים טרעפן א היתר, אבער אויב נישט, און דאס איז בלא משפט, זיין טאטע האט טאקע געטון א עבירה, אבער ס'נישט פעיר, אבער ס'איז דא אזא סארט מציאות, און מ'דארף וויסן חלק פון די מצוות, א חלק פון די שכל, שכל התורה, א חלק פון די. טיפע אמת וואס מען דארף לערנען, און מען גייט עס לערנען אפשר אין שיעור בענין אדער פון די אר ס משה בער שיעור בענין, איז וואס מען טוט מיט א עולם הלא משפט, מען דארף וויסן וואס צו טון מיט אזא עולם, מען דארף וויסן ממתיק זיין, מען דארף וויסן צוריק צו ברענגען די משפט, מען דארף וויסן צוריק צו ברענגען די, די זוהר רופט עס די צדק מיט די משפט, צדק הייסט אזוי ווי די שארפסטע מידת הדין, איינמאל געטאטשט א ווייער איז געשטארבן, משפט הייסט צוגלייכט א יושר, מען קען מאכן א פשרה, רוב אמאל, מען דארף קענען צוריק ברענגען דאס, מען דארף פארשטיין, מען דארף. מרבה זיין ברחמים, מ'דארף מרבה זיין בתפלה, מ'דארף מרבה זיין בדביקות, אויף צו אויף צו טרעפן א וועג ארויס פון די פראבלעם, ס'נישט קיין, אז מ'דארף קודם זיך מתעלם זיין דערפון איז זיכער נישט קיין זיכער נישט קיין וועג, און די זוהר איז זיך נישט מתעלם, זיך נישט מתעלם פון די סטרא אחרא, זיך נישט מתעלם פון די שטן, מ'רעדט ראש השנה מ'דארף מערבב זיין את השטן, מ'דארף טרעפן א וועג אים צו טריקן, עפעס מאכן א שעיר לעזאזל, מ'דארף טרעפן א וועג זיך אן עצה צו געבן מיט דעם. יעצט זאגט די זוהר, דאס איז די גמרא'ס דוגמא פון נספה בלא משפט, און די רמק איז עס מסביר אפאר מאל, ס'הייסט א אנדערע וועג וואס די רמק איז מסביר עס, ס'הייסט אזויווי א דין כללי, מ'האט גערעדט וועגן דעם מער פסח צייט, און די פרט ווערט דאך זיכער נכלל אין די כלל, אפילו דו מצד עצמך ביסט וואלסט וואלסטו ניצל געווארן, אבער עס איז א דין באופן כללי אויף די מצב, דארף מען נאך א גרעסערע זכות ניצל צו ווערן, אזויווי לוט פון סדום, איינער וואס איז אביסל א קלענערע צדיק פון לוט, איז געבליבן אין סדום. דאס איז נאך אזוי ווי נספה בלא משפט. יעצט איז דא אין דעם, די זוהר געברענגט נאך א דוגמא וואס איז אויכעט באמת מבואר אין די גמרא אין א צווייטע פלאץ אין מועד קטן, מועד קטן איז מבואר דארט אז ס'איז דא, איך דארף מיך עס ברענגען, מועד קטן דף י"ח איז מבואר אז ס'איז דא אפילו א אבל אפילו בזמן חולו של מועד זאגט שמואל מעג מען מארס זיין, מעג מען מאכן אירוסין, הגם. טוט נישט באופן כללי אזעלכע זאכן, ס'איז א שטר, ס'טאר נישט מאכט נישט קיין קנינים און אזוי ווייטער, אבער אירוסין מעג מען טון, נישואין מאכט מען נישט ווייל ס'איז אין מערבין שמחה בשמחה, ס'איז אן אנדערע הלכה, אבער אירוסין מאכט ער יא, זאגט שמואל פארוואס? שמא יקדמני אחר. ס'איז דאך א מצוה חתונה צו האבן, דו האסט געטראפן א שידוך, כאפ עס שנעל, ווייל וואס, מארגן וועט קומען א צווייטער וועט כאפן די שידוך, וועט עס נישט זיין, מילא איז עס אזוי ווי א דבר האבד כאילו אין חול המועד, ניין אפילו תשעה באב מעג מען, ווייל ס'איז א דבר האבד, מילא שמא יקדמני אחר, דארף מען כאפן די כאפן די שידוך מאכן אפילו אין חול המועד. פרעגט די גמרא. קען דען זאגן שמואל אזא זאך שמא נישטא אזא זאך שמא יקדמני אחר והאמר רב יהודה אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני ווייסט אין אנדערע ווערטער איז דאך פשוט איז דאך אפגעשריבן פון הימל יעדן טאג קומט ארויס א בת קול זאגט בת פלוני לפלוני נו אויב ס'איז נישט געקומען די בת קול וועסטו נישט חתונה האבן מיט איר נו אויב ס'איז יא געקומען די בת קול וועסטו יא די וואס א חילוק ווי פארוואס דארף מען זיך איילן עס צו מאכן אפילו חול המועד ווייל איינער וועט עס אויסכאפן נישטא אזא זאך אויסכאפן וואס איז נגזר איז נגזר ענטפערט די גמרא קען יא. אלא שמא יקדמני אחר ברחמים. קען זיין אז איינער וועט, אין אנדערע ווערטער טאקע אפשר קען זיין ס'געשעהט נאר וואס איז נגזר, אבער איינער קען מתפלל זיין, ער וועט מתפלל זיין ברחמים, ער וועט. וועט ער אוועקכאפן דיין אויסכאפן דיין שידוך? דאכט זיך דארף מען דאך פרעגן, איך האב נישט פארענטפערט די קשיא, איך מיין ס'הייסט אז מען קען אויסכאפן צו מיט תפילה צו מיט, וואס איז א חילוק ווי אזוי? ס'האט נישט פארענטפערט באמת די קשיא, מען קען יקדמני אחר, מען קען כאפן ממילא דארפסטו כאפן, ס'דא אזא מציאות אויף די וועלט, און מען זעט דארט אפילו שארפער. באמת אין די המשך הגמרא און זעהן די זוהר פארשטייט עס אין אזא וועג אז רבא האט געהערט איינער מתפלל אז א צווייטער עפעס א פלונית זאל חתונה האבן מיט אים זאל זיך מזדמן זיין צו אים האט רבא געזאגט טוה נישט אזוי פארוואס ממה נפשך אויב איז נגזר געווארן פאר דיך וועסטו עס באקומען אן די תפילה אויב איז נישט נגזר געווארן וועט דאך נישט ארבעטן די תפילה וועסטו. וועסט דאך סתם האבן עגמת נפש, וועסטו ווערן אן אפיקורס, סתם זאגן אז תפילות ארבעטן נישט ווייל ס'ארבעט נישט, דאס איז אנדערע ווערטער דאס איז נישט קיין זאך וואס איז מתפלל, אדער דאס איז א זאך וואס איז נגזר עס איז שוין אזוי אפגעשריבן באשערט. האט רבא געהערט שפעטער אז דער זאגט. האט ער געטוישט זיין תפילה, געהערט אז רבא, האט ער געהערט אז רבא זאגט אז ס'האט נישט געלונגען אפשר אין אנדערע ווערטער דער האט געהאט א שטארקע חשק אז פאר די שידוך פאר די פרוי, און אז רבא זאגט אים אז תפילה איז נישט א גוטע וועג האט ער געזאגט איך האב א אנדערע תפילה, או איהו לימות מקמה או איהי תמות מקמיה, אדער זאל ער שטארבן פאר איר, אנדערע ווערטער. אפשר איז די זוהר לכאורה איז אפשר איז מסביר אז זאל ער שטארבן ווייל ער וויל נישט זי זאל חתונה מיט א צווייטן אדער זאל זי שטארבן און ער וועט נישט זעהן אז ווער זי האט חתונה פאר א צווייטן אנדערע ווערטער אנדערע ווערטער די און די און רבא ס'שטייט אין ווארט איך האב דיך שוין געזאגט זאלסט נישט בעטן אבער ס'זעהט אויס פון די גמרא אז די סארט תפילה קען טאקע יא העלפן, אין אנדערע ווערטער זאגט די זוהר, די זוהר איך וועל זאגן ווי די זוהר זאגט עס, מ'ברענגט נאר די גמרא צו ווייזן, די זוהר זאגט עס אזוי, נשמות, יעדע נשמה מצד עצמו האט א זכר און א נקבה, דאס הייסט דאס איז די איידיע וואס מיר זאגן אמאל אז יעדע מענטש האט א געוויסע בן זוג, מצד הנשמה איז דא אזא זאך, יעדע נשמה האט א לכתחילה כאילו, פאר ס'איז געבוירן, איז געבוירן זכר ונקבה, זכר ונקבה בראם, עס קומט אויף די וועלט, דעמאלטס צעטיילן זיי זיך, אזוי ווי ס'איז דא א נסירה, אונז לערנען ראש השנה, לערנען די פרשה פון אדם הראשון, אז אדם הראשון אליינס איז באשאפן געווארן דו פרצופין, שפעטער איז געווען, ס'איז אפגעטיילט די חוה פון אים און צוריקגעברענגט, ויביאה אל האדם. אזוי באמת איז ברוחניות יעדע נשמה, יעדע יעדע יעדע פאר פאלק איז בעצם געבוירן געווארן צוזאמען, שפעטער זענען זיי געבוירן יעדע איינער ביי זיין אייגענע משפחה, און די די זיווג אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא דרכו של איש לחזר על אישה, ער איז מחזיר אחר אבידתו, ער ממש ער גייט צוריק נאך די צלע וואס ער האט פארלוירן נאך די די חלק פון אים אליינס ווייל דאס אזוי איז געווען בשורש נשמתו, יעצט וויבאלד אז דאס איז אזוי אין אנדערע ווערטער טראכט אריין פארשטייסט געוואלדיג. די מצב חוסר היחוד, די מצב וואס ס'איז דא נפרד געווארן די איש פון די אישה, און איש הייסט דאך די מידת התפארת, די משה, יא, ספירת משה רבינו, די ז"א אישה הייסט דאך די נקבה, די מלכות, די מידת הצדק הייסט עס דא, צדק און משפט. סאו אין אנדערע ווערטער, דאס איז די מצב איז שוין נישט פעיר, די וועלט ווען מ'ווערט געבוירן זכר דא און נקבה דארט, איז נישט ריכטיג. אויב ס'איז דאך דא אזא זאך א זיווג, א מענטש איז דאך געבוירן זכר און נקבה, איך מיין עס איז דאך די טבע אזוי, א מענטש איז דאך נישט קיין דאך א פלג גוף, ער קען דאך נישט לעבן, ער קען דאך נישט מוליד זיין זיך אליינס, ער האט עפעס א נקבה, איז ער נישט געבוירן צוזאמען מיט אים, אפשר איז ער גענערט ווען ס'איז געווען א עולם התיקון, וואלט יעדער איינער געבוירן, איך ווייס נישט, געבוירן געווארן טווינס, א זכר מיט א נקבה ווי יעדער איינער, מ'קען גלייך זען ווער איז זיין שידוך. ס'ווערט דאך נישט געבוירן אזוי, ס'הייסט ס'איז נישט פעיר, ס'הייבט זיך שוין אן אין א וועלט וואס איז נישט קיין עולם המשפט, ס'איז נישט קיין. די צדק און די משפט ארבייטן נישט צוזאמען, ס'איז דא עפעס א משפט, עפעס א עפעס א אמת'דיגע זיווג זיינע, אבער קיינער ווייסט נישט וואו ס'איז, און גיי ווייס, און ביז דערווייל וויבאלד ס'איז א עולם ההסתרה, וויבאלד ס'איז א עולם וואס מ'קען נישט זען וועלכע שידוך איז די ריכטיגע, אין אנדערע ווערטער די מלכות איז נפרד געווארן פון די תפארת. ער זוכט אין זיך ארום, איז דא א גאנצע דרכו של איש לעשות מלחמה, א גאנצע אויך א דרכו של איש, מען זוכט זיך די ווייב, מען זוכט זיך די ריכטיגע, און אמאל טרעפט מען נישט די ריכטיגע, און אמאל קען זיין זאגט די זוהר אז זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, ס'הייסט שלא ב, ס'איז בלא משפט, ס'איז טאקע נישט ריכטיג. אבער ס'איז אזוי געשען. פארוואס? ווייל מ'ווייסט נישט. קיינער ווייסט נישט. מהשם אשה לאיש. אבער מענטשן ווייסן נישט וועלכע איז די ריכטיגע. יעצט קומט די צייט, ס'הייסט קומט די צייט אז דער ריכטיגער דארף חתונה און דארף איר טרעפן. וואס גייט מען טון? זי איז סטאק ביי יענעם. דאס איז זייער א שווערע זאך. דאס הייסט דאס הייסט קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. דאס הייסט, אמאל דארף מען הרג'נען איינעם אז ס'זאל קומען די ריכטיגע שידוך, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, די וועלט איז נישט קיין וועלט פון משה רבינו, די וועלט איז נישט קיין וועלט וואס יעדער איינער זעהט און ווייסט וואס ער האט צו טוהן, ס'איז דאך אויך א משל און אויך א נמשל די גאנצע ענין, סאו מ'קען זאגן די תורה איז מאורסה, ס'איז דא א תורת משה וואס מיט דעם דארף יעדער איינער חתונה האבן, יעדער צדק, יעדער תביעה פאר אמת דארף חתונה האבן מיט די תירוץ, מיט די משה רבינו. די לבנה דארף חתונה האבן מיט די חמה, און דער טרעפט אים נישט, אמאל זעט אויס עפעס אנדערש איז די זון און מ'איז געגאנגען דארט, אמאל די זון איז געווארן סטאק אין א צווייטע שטאט. זאגט די זוהר דא געשעט די מצב וואס אונז האבן געלערנט אין די גמרא אז ס'הייסט אמאל ווערט נדחה איינער פארן צווייטן, אנדערע ווערטער אזוי ווי יענער האט געזאגט, אז ענדערש זאל די, זאל ער שטארבן, אדער ענדערש זאל די פרוי שטארבן, ווי אז ער זאל דארפן צוזעהן ווי א צווייטער האט חתונה מיט איר. דאס איז דאך א געוואלדיגע, געוואלדיגע מעשה, אין אנדערע ווערטער. אין אנדערע ווערטער זאגסטו אזוי. לאמיר זאגן ס'איז געווען איינער וואס האט זיך פארליבט אין א פרוי, אבער ס'איז נישט נגזר געווארן אויף אים, אזוי ווי ס'איז משמע רבא האט געזאגט פאר די איד, נישט דיינס, נישט דיינס. אבער למעשה,

ס'מוז זיין און ס'איינס די טבע מוז מוז די זאכן וואס זענען באמת במהות מוזן ארויסקומען אויב ס'דארף וועגן דעם צעברעכן א א שטוב אויב ס'דארף וועגן דעם הרג'נען מענטשן ס'קעירט נישט דאס הייסט נספה בלא משפט אויכעט ס'קעירט נישט איי אוודאי ס'קען נישט זיין אינגאנצן שלא במשפט אדער אזוי ס'קען נישט זיין אינגאנצן אויב יענער וועט ממש זיין א צדיק קען מען זיך שוין וועט זיך די אייבערשטער אן עצה געבן מען טרעפט עפעס א עצה אבער אויב האט עפעס איין תירוץ איין היכי תמצא וואס ס'קען וועט עס געשעהן. איך ווייס למשל אז ס'דא א מענטש, כ'זאג א משל וואס איך מיין, אז ס'דא א מענטש וואס למשל זיין טבע, ס'דא אזא מין גזירה יא, בת פלוני פלוני, זיין טבע, זיין זיין מזל, זיין נשמה באמת איז געבוירן געווארן צו זיין, טון א געוויסע תפקיד, טון א געוויסע דזשאב, א געוויסע אומנות. און ער ווייסט נישט, א מענטש ווערט געבוירן ער ווייסט נישט, און איז געבוירן אין א עולם וואס אונז ווייסן נישט, זוכט ער א ווייטע, ער האט געטראפן א צווייטע דזשאב, נו, און אויב. א נארמאלע מענטש ווען עס איז ראוי צו ער איז ראוי צו די דזשאב בעצם ווערט ער נישט צוברעכט זיך עס נישט, ווערט ער נישט פארלוירן וועגן עפעס א קליינערקייט וואס איז געשען אבער די מענטש וואס איז בעצמותו נישט ראוי די ערשטע קליינע זאך מיטאמאל איז ער דיפרעסט מיטאמאל קען ער סובל זיין וועסטו זען ס'איז דאך עפעס א עס איז נישט קיין גוטע מצב עס איז א מצב פון לא משפט א מצב פון פון כעס א מצב פון דין אבער ס'וועט עפעס וועט זיך צוברעכן ווייל עס איז נישט באמת זיינס און אזוי האט געשען צו דעם מענטש זיי האבן זיך צוקריגן זיי זאלן ער וועט שטארבן פארוואס וועט ער שטארבן ווייל ווייל ס'איז נישט באמת זיינס. און זאגט דער זוהר, פרעגט רבי אלעזר פאר רבי שמעון, נו, פארוואס איז די רשעות? פארוואס דארף א מענטש שטארבן? אפשר איז ל ע, זאלן זיי זיך גט'ן, זאלן זיי זיך צעטיילן. זאגט רבי שמעון, ניין, דארפסט וויסן אז אמאל, דאס איז אפשר אמאל, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין די גמרא, אמאל איז דא א מענטש וואס האט אזא קנאה. דארף פארשטיין אז די קנאה איז דאך אויך איינע פון די, קנאה איז דאך נישט קיין ריכטיגע זאך, אפשר. בזמן התיקון אפשר וועט נישט זיין קיין קנאה, איך ווייס נישט. אבער על כל פנים, די קנאה איז גורם אז ס'זאל זיין מצבים פון לא משפט. זיי האבן נישט קיין אנדערע ברירה, זיי האבן נישט קיין וועג ארויס. מוז דאך זיין א לא משפט. פארוואס מוז זיין א לא משפט? ווייל ס'איז נישט, ס'איז בעסער פאר דעם מענטש זאל זיין טויט. אזוי ווי יענער מענטש האט געזאגט אין די גמרא, ס'איז בעסער ער זאל זיין טויט ווי ער זאל זען אז ער גט זיך און זיין פרוי גייט צו א צווייטן. און באמת, אזוי שטייט אין די אין די אין די מדרש דא אויף משה רבינו, מדרש פארציילט משה רבינו האט נישט געוואלט שטארבן, דאס איז ממש אזוי ווי די זאך, ער זיך עקשנ'ט זיך אויף די אמת'דיגע, אמת לפי המידת האמת, לפי די משפט האמיתי דארף נישט משה רבינו שטארבן. נאר וואס? דער אייבערשטער זאגט, עס קומט, עס איז געקומען די צייט פון יהושע. יהושע דארף דאך אויך, און עס איז נגזר געווארן אז יהושע זאל זיין דער מנהיג פון די אידן. איז, ער דארף זיין דער רבי. זאגט משה רבינו, נאו פראבלעם, וועגן דעם דארף איך שטארבן? זאל יהושע זיין דער רבי, איך זאל זיין דער חסיד, איך זאל זיין דער תלמיד, אזוי ווי ער טוט פאר מיר. זאגט דער אייבערשטער, ווייסטו וואס? פרוביר. שוין, און משה רבינו נעמט זיין שטעקן ער גייט צו יהושע און ער שטעלט זיך ביים זייט ער איז דער רבי און ער איז דער גאבע. שוין, גייען זיי יהושע שטייט אויף ער גייט צום אוהל מועד וואס טוט וואס טוט דער רבי? מ'גייט צום צום אוהל מועד דארט רעדט מען מיט די אייבערשטער. קומט די עמוד הענן און ס'איז מפסיק צווישן משה און יהושע

וואס זאגט משה? וואס זאגט יהושע הא? ווען ווען דו האסט גערעדט מיטן אייבערשטן עפעס פריוואט, האב איך, האסטו מיר, האסטו מיר געזאגט וואס דער אייבערשטער האט געזאגט? יעצט בין איך דער רבי, איך זאג דיר נישט. אויב דער אייבערשטער וועט זאגן, איך זאל זאגן, איך זאל דיך זאגן, וועל איך זאגן. עס זעט אויס ס'איז געווען זאכן וואס משה רבינו האט מקבל געווען בפני עצמו, אדער ס'נעמט צייט ביז מ'דארף עס מגלה זיין, און אזוי ווייטער. וואס האט משה רבינו געזאגט? ווייסטו וואס? איך בין מסכים צו שטארבן. מאה מיתות ולא קנאה אחת, ווי עס שטייט כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה, ס'איז ענדערש צו שטארבן ווי צו לעבן די קנאה, אין אנדערע ווערטער, דאס איז נישט קיין וועג. נישט אמת'דיג מעגליך אז דער וואס איז זיין מהות איז צו זיין א רבי, אבער עס איז נישט די צייט זיינער צו זיין א רבי, איז שטארבט ער, ס'איז געענדיגט. דאס איז יש נספה בלא משפט, ס'איז נספה בלא משפט, דאס איז נישט נאר נספה בלא משפט, ווייל דאס איז טאקע די מצב פון לא משפט. פון משה רבנו איז דאך די מציאות פון משפט און יהושע איז נישט די מציאות פון משפט, דאס איז די מציאות פון צדק, א קלענערע מדריגה. און ווען ער שטארבט איז ער נספה בלא משפט, אבער דאס איז, און דאס איז פון מצד די קנאה, מצד די קנאה, און די גמרא באמת זעהט, די רעדט דארט אין בבא בתרא וועגן די ענינים פון קנאה, וואס כל אחד נכוה מחופתו של חברו, און אויף דעם ברענגט די גמרא דאס, וואס די זקנים האבן געזאגט פני משה כפני חמה כפני יהושע כפני לבנה אוי לאותה בושה, ס'איז א גרויסע קנאה, ס'קען נישט שטיין די חמה די לבנה צוזאמען, ס'איז דאך געווען די ערשטע קנאה אין די וועלט, די קנאה במעשה בראשית, די קנאה פון. אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, און דאס איז די מציאות העולם. און מצד דעם מציאות העולם טאקע ווערט נספה בלא משפט, און וועגן דעם משה רבינו איז געשטארבן בלא משפט. און דער זוהר ברענגט נאך א דוגמא פון שאול, שאול המלך איז געשטארבן, זאגט די גמרא דארט אין אנדערע פלאץ, אז כבר הגיע זמן מלכותו של שאול ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימא. אין אנדערע ווערטער איז געקומען די זמן פון דוד און מען האט געטראפן עפעס א תירוץ צו הרג'נען שאול. בעצם ווען ער וואלט, ווען ס'וואלט געווען זיינס די מלכות לכתחילה וואלט מען נישט, וואלט ער נישט געשטארבן פאר די שאול באחת ועלתה לו. וויבאלד אז ס'איז געקומען זמנו של דוד, איז יעדע קלייניקייט איז געווארן פראבלעם איז ער געשטארבן. אויף דעם זאגט די אייבערשטער פאר משה. רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, וואס זאגט ער? זאגט די זוהר. דו ווילסט טוישן די סדר עולם? האסט אמאל געזען אזא זאך אז די זון קען דינען די לבנה? די זון קען נישט דינען, האסט אמאל געזען אזא זאך די זון גייט נישט אונטער ביינאכט? דאס איז זמן הלבנה, נו זאל די לבנה קומען און זיין אויך די זון, ס'גייט נישט אזוי. נאר וואס, און די עומק דא איז, אונז האבן געלערנט לעצטע מאל די המשך פון דעם. די עומק דא איז, די זון דארף אונטערגיין, אבער טאקע דורכדעם וואס ער גייט אונטער, דורכדעם קען ער ווייטער מאיר זיין פון די לבנה, אבער כשולט איז ער נישט, ער איז טאקע טפל צו די לבנה, אבער באופן וואס ער איז יעצט אינגאנצן נעלם, און די לבנה איז דאס וואס מ'זעט, און די זון איז שוקע דארט דארט וואו ער איז. אין זיין מקום שקיעתו, אין מקום וואס איז אויפן צווייטן זייט, דארט איז ער מאיר פאר די לבנה, און דאס איז טאקע וואס משה רבינו גייט טון, קרא את יהושע ואצונו, און דער זוהר זאגט ווען איז ואצונו, שטייט נישט וצוה את יהושע, ווען איז ער מצוה יהושע, ער איז מצוה יהושע היינט, דער אייבערשטער גערעדט מיט יהושע, וואס רעדט ער, ווען רעדט ער מיט יהושע? דורך די נשמה פון משה וואס רעדט מיט יהושע יעדן טאג, דאס איז די זון וואס זי גייט דורך גאנץ לבנה, און דאס איז אויכעט, ווען מען גייט צוריק צו אונזער משל פון די עולם פון לא משפט, דאס איז אויך באמת וואס געשעט אין די אין די וועלט וואס איז נישט דא קיין משפט, ס'איז דא עפעס א א וועג וואס מ'קען נישט צוריק גיין צו די משפט, נישט נישט פאר יעצט, נישט אזוי ווי מען זאגט לעתיד לבוא, ויזכור ימי עולם משה עמו, אבער בעולם הזה איז דא יהושע, איז דא פני לבנה. ס'איז דא דער צדק, ס'איז דא דער גערעכטיקייט וואס אונז קענען זען, אבער דורך דעם דארף מען טרעפן א וועג וואס אונז מ'זאל קענען טרעפן די פני משה וואס איז משתקף בפני יהושע